בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף סב מ'הייבט אן דף סא עמוד ב פיר שורות פון אונטן תני רבנן זאגט די הייליגע גמרא תני רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו איינער וואס האט אנגעצינדן א פייער און די פייער האט פארברענט א גדיש און אינעם גדיש איז געווען כלים וואס האבן זיך פארברענט איז רבי יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו ווייל ווי מען האט געזען אין די משנה רבי יהודה האלט אז ס'איז נישטא קיין פטור פון טמון באש און ממילא דארף מען צאלן אויף אלע כלים וואס זענען געווען באהאלטן אינעם גדיש, וחכמים אומרים, און חכמים זאגן ניין, אינו משלם, אלא גדיש של חיטין או גדיש של שעורין, ורואין מקום כלים, כאילו הוא מלא תבואה, אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, חכמים האלטן מען צאלט נישט אויף טמון, אבער די שטח וואס די כלי נעמט אויף, וואס ליגט באהאלטן אינעם גדיש, קוקט מען עס אן כאילו ס'איז אנגעפילט מיט חיטין צו מיט שעורים, ווענדט זיך וואס די גדיש איז. זאגט אט אבער די ברייתא, במה דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בתוך של חברו, אז דאס איז אלץ געזאגט געווארן ווען א מענטש צינדט אן א פייער ביי זיך אין רשות און ס'צושפרייט זיך ביי יענעם און פארברענט יענעמ'ס א גדיש, אבל אבער זאגט די ברייתא מדליק בתוך של חברו, וואס איז טאמער איינער צינדט ממש אונטער יענעמ'ס גדיש, איז דא דברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, דא איז יעדער מודה אז מ'צאלט אויך אויף טמון, און ווי מ'האט נעכטן געזען ווי רבא האט געלערנט על כל פנים אז לויט די חכמים מיינט עס נישט אז מען צאלט אויף אלעס וואס איז טמון ביי יענעם, אבער על כל פנים אויף די זאכן וואס איז געמאכט דארט צו באהאלטן, איז דא זענען די חכמים אויך מודה מען צאלט אויף טמון. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, ומודה רבי יהודה לחכמים, רבי יהודה איז אויך מודה צו די חכמים במשאיל מקום לחבירו להגדיש גדיש, והגדיש והטמין, שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד, פשט, דאס איז רבי יהודה מודה אז טאמער ראובן האט א פעלד און שמעון האט תבואה, און שמעון האט נישט ווי צו לייגן די תבואה, איז בעט שמעון פון ראובן צו ער קען לייגן ביי אים אין פעלד ביי ראובן אין פעלד צו ער קען דארט לייגן זיין תבואה, איז ראובן געבט אים רשות, איז פארשטייט זיך אז ראובן האט אים געגעבן רשות, איז פשט ראובן נעמט זיך אונטער אויפצופאסן אויף די תבואה, איז טאקע טאמער ראובן וועט מאכן א פייער און שמעון'ס תבואה וועט זיך פארברענען, דארף ראובן באצאלן אויף דעם. אבער וואס טוט זיך דא טאמער שמעון האט באהאלטן זאכן אינעם תבואה, דא איז דא אזוי טמון לאמיר זאגן, איז דא איז רבי יהודה אויך מודה אז ראובן דארף נישט צאלן פאר שמעון אויף די זאכן וואס ער האט באהאלטן, ווייל ראובן קען זאגן פאר שמעון, איך האב דיר געגעבן רשות אריינצולייגן דא תבואה, אנדערע זאכן נישט, דו האסט אריינגעברענגט דא אנדערע זאכן, האסט באהאלטן דא אנדערע זאכן, אויף דעם דארף איך דיר נישט באצאלן. זאגט די ברייתא ווייטער אז די זעלבע זאך העט זיין, די ברייתא גייט דא אויסרעכענען פיר ציורים פון חיטין מיט שעורין ווי מען וועט שוין זעהן, וואס חיטין זענען טייערער פון שעורים, וואס ביי אלע פיר ציורים דארף ראובן באצאלן פאר שמעון שעורים, איז לאמיר זען די ערשטע ציור, להגדיש חיטין והגדיש שעורים, פשט טאמער ראובן האט געגעבן פאר שמעון רשות אריינצולייגן ביי אים אין פעלד חיטין, און אנשטאטס לייגן חיטין האט שמעון געלייגט שעורים, און די שעורים זענען פארברענט געווארן, איז דארף נישט ראובן צאלן חיטין, ווייל ער האט געגעבן רשות צו לייגן חיטין, ער דארף צאלן שעורים, ווייל למעשה דאס האט שמעון געלייגט און דאס איז פארברענט געווארן, און טאקע ס'איז נישט קיין גרויסע חידוש, די עיקר חידוש איז וואס שטייט דא ווייטער, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, שעורים והגדיש חיטין, וואס איז טאמער ראובן האט געגעבן רשות פאר שמעון צו לייגן שעורים, און שמעון האט געלייגט חיטין אנשטאטס דעם, און ס'איז פארברענט געווארן, איז דארף נישט ראובן צאלן אויף די חיטין, ווייל ראובן קען זאגן, איך האב דיר געגעבן רשות צו לייגן שעורים, אויף דעם בין איך גרייט אויפצופאסן, אויף דעם בין איך גרייט צו באצאלן, מער פון דעם נישט. די זעלבע זאך א דריטע ציור, חיטין וחיפן בשעורים, פשט וואס איז טאמער ראובן האט געגעבן רשות פאר שמעון אריינצולייגן חיטין, און שמעון האט טאקע אריינגעלייגט חיטין, אבער וואס? ער האט צוגעדעקט די חיטין מיט שעורים. און יעצט האט זיך דאס פארברענט, איז דא אפילו ראובן האט געגעבן רשות פאר שמעון אריינצולייגן חיטן, דארף נישט ראובן צאלן אויף די חיטן וואס האבן זיך דא פארברענט, ער דארף נאר צאלן אויף די שעורים, פארוואס? ווייל היות וואס איז געווען צוגעדעקט מיט שעורים, קען ראובן זאגן פאר שמעון, איך האב דיך טאקע געגעבן רשות צו לייגן חיטן אבער איך האב געמיינט אז דו האסט געלייגט שעורים, איך האב למעשה געזען שעורים, דאס האב איך געזען, און ממילא אויף שעורים פאסט אויף א מענטש מיט א קלענערע שמירה ווי חיטן, ווייל ס'איז ביליגער, און ממילא קען ער זאגן פאר שמעון, כ'האב נישט אויפגעפאסט טאקע אזא שטארקע שמירה, ווייל ס'איז מיר נישט בייגעפאלן אז ס'איז חיטין, און פאר דעם טאקע קען ער צאלן שעורין אנשטאטס חיטין, מ'קוקט אן די גאנצע הויפן כאילו ס'איז שעורין, און דאס דארף ראובן באצאלן. די זעלבע זאך זאגט די ברייתא די פערדע ציור, שעורין וחיפן בחיטין, אז טאמער ראובן האט געגעבן רשות פאר שמעון אריינצולייגן שעורין, און שמעון האט אריינגעלייגט שעורין אבער ער האט עס צוגעדעקט מיט חיטין, איז אויך דא דארף נישט ראובן צאלן אויף די חיטין, ווייל אפילו טאקע ער האט געזען אז ס'איז חיטין, ווייל ס'איז געווען צוגעדעקט מיט חיטין ער האט זיך איינגערעדט אז ס'איז חיטין, איז אף על פי כן, היות וואס ער האט נאר געגעבן רשות אריינצולייגן שעורים, איז פשט כאילו ער האט געזאגט ער נעמט זיך נישט אונטער מער פון דעם, און ממילא דארף ער נישט צאלן מער פון שעורים, קומט אויס ביי אלע פיר ציורים צאלט ראובן שעורים, זאגט טאקע די ברייתא שאין משלם אלא דמי שעורים בלבד, דאס גייט ארויף אויף אלע פיר ציורים, זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבא, זאגט רבא, הנותן דינר זהב לאישה, איינער וואס געבט א גאלדענע דינר פאר א פרוי, ס'מיינט נישט דווקא א פרוי, נאר די סוגיא כנראה איז געזאגט געווארן לעבן דינים פון קידושין, איז דרך אגב האט ער געשריבן לאישה אבער הוא הדין פאר א מאן, על כל פנים, איינער געבט א גאלדענע דינר פאר א פרוי, ואמר לה, און ער זאגט איר, היזהרי בו של כסף הוא, פאס אויף אויפן דינר, ס'איז געמאכט פון זילבער, פשט ס'איז געווען צוגעדעקט צו וואס? און זי האט זיך טאקע איינגערעדט אז ס'איז זילבער. איז די דין אזוי זאגט רבא הזיקתו, טאמער די פרוי איז געגאנגען בידיים און זי האט עס מזיק געווען, זי האט עס פארברענט, זי האט עס אריינגעווארפן אין וואסער, איז דא איז משלמת דינר זהב, דארף זי צאלן א גאלדענע דינר פארוואס? ווייל משום דאמר לה, די מאן קען זאגן פארן פרוי, מאי הוה לך גביה דאזקתיה, וואס האסטו געהאט מיט מיר אז האסט עס פארברענט, אז האסט עס מזיק געווען, פשט האסט עס מזיק געווען בידיים וואס איז חילוק צווישן פון גאלד פון זילבער וואס ביסטו א מזיק וואס צוברעכסטו מיינס א זאך איז אז דו האסט צובראכן דארפסטו באצאלן אבער פשעה בו וואס איז טאמער די פרוי האט עס נישט מזיק געווען בידיים נאר זי האט פושע געווען זי האט נישט גוט אויפגעפאסט אויף דעם און ס'איז גע'גנב'ט געווארן ס'איז פארלוירן געווארן איז דא איז משלמת של כסף דא דארף זי נאר צאלן זילבער ווייל דאמרה ליה זי קען אים זאגן נטירותא דכספא קבילי עלי נטירותא דדהבא לא קבילי עלי איך האב זיך אונטערגענומען אויפצופאסן אויף א זילבערנע מטבע נישט אויף א גאלדענע און ממילא דארף איך נישט צאלן מער פון דעם. זאגט די גמרא יעצט, אמר ליה ר' מרדכי לרב אשי, זאגט ר' מרדכי צו רב אשי, אתון בדרבא מתניתו לה, עטס האטס געהערט דעם דין פון רבא, אנן ממתניתין פשיטא לן, אונז האמיר שוין געוויסט דער דין פון א ברייתא, וועלכע ברייתא? די ברייתא וואס מ'האט יעצט געזען, די פריערדיגע ברייתא, וואס שטייט דארט חיטין וחיפן בשעורין, שעורין וחיפן בחיטין, אינו משלם אלא דמי שעורין בלבד, פשט מען זעהט דא קלאר אין די ברייתא אז טאמער ראובן האט געגעבן רשות פאר שמעון אריינצולייגן שעורין און שמעון האט אריינגעלייגט שעורין ער האט עס אבער צוגעדעקט מיט חיטין און ס'האט זיך פארברענט דארף נישט ראובן צאלן אויף די חיטין פארוואס ווייל אלמא אמר ליה זעהט מען אז ראובן קען זאגן פאר שמעון נטירותא דשערי קבילי עלי איך האב זיך אונטערגענומען אויפצופאסן אויף שעורין נישט אויף קיין חיטין און ממילא האב איך דיר צאלן אויף שעורין נישט אויף חיטין, הכא נמי, איז די זעלבע זאך דא אויך, אמרה ליה קען די פרוי זאגן פאר די מאן, נטירותא דדהבא לא קבילי עלי איך האב זיך נישט אונטערגענומען אויפצופאסן אויף קיין גאלד, נאר אויף זילבער און ממילא דארף איך נאר צאלן זילבער. זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב, האט רב געזאגט, שמעית מילתא לרבי יהודה ולא ידענא מאי היא, איך האב געהערט אמאל עפעס א מימרא בנוגע צו די שיטה פון רבי יהודה איך געדענק נישט וואס דאס איז, אמר שמואל, האט שמואל געזאגט צו רב, ולא ידע אבא מאי שמיע ליה, דו געדענקסט נישט וואס דו האסט געהערט, איך וועל דיר דערמאנען, לר' יהודה דמחייב על נזקי טמון באש, עשו תקנת נגזל באשו, פשט אזוי, ס'דא אזא זאך ס'ווערט גערופן תקנת נגזל, תקנת נגזל איז טייטש, אז ווען איינער האט בא'גנב'עט א צווייטן, און מ'ווייסט נישט וואס ס'איז בא'גנב'עט געווארן אדער וויפיל ס'איז ווערט געווען, איז די דין איז חזל האבן מתקן געווען אז די נגזל דארף שווערן וויפיל דאס איז ווערט געווען, וויפיל דאס איז געווען, און די גזלן דארף עס באצאלן, און ממילא זאגט שמואל צו רב, דאס איז די מימרא וואס דו האסט געהערט אז וואס, אז רבי יהודה וואס רבי יהודה איז מחייב, אויף נזקי אש בטמון, רבי יהודה איז מחייב בטמון, איז ווי ווייסט מען וויפיל די זאכן וואס זענען געווען דא באהאלטן איז ווערט געווען, ס'איז דאך געווען טמון, איז ביי דעם איז אויך געזאגט געווארן א תקנת נגזל, אז דער מענטש וואס האט זיך פארברענט זיין טמון, שווערט וויפיל איז געווען דא באהאלטן, און די מזיק דער וואס האט אנגעצינדן די פייער, דארף צאלן אויף דעם. זאגט די גמרא יעצט בעי אמימר, האט אמימר געפרעגט אן איבעיא, עשו תקנת נגזל במסור או לא, איינער וואס א מסור, ער איז מלשין אויף א צווייטן פאר די מדינה, און די מדינה כאפט צו יענעמ'ס ממונות, די פשט דער מלשין האט מזיק געווען פאר יענעם, איז די שאלה איז צו ס'איז דא דא א תקנת נגזל צו נישט, פשט אזוי, די גמרא איז מסביר, אליבא דמאן דאמר לא דיינינן דינא דגרמי, לא תיבעי לך, דמסורות נמי לא דיינינן. פשט ס'דא א מחלוקת צו מען דארף צאלן אויף דינא דגרמי, וואס ווי רשי לערנט, רשי האלט אז גרמי און גרמא איז ביידע די זעלבע. על כל פנים לויט די מאן דאמר אז מען איז נישט דן דינא דגרמי, איז אויך ווען איינער מסר'ט, איז בעצם מען האט נישט מזיק געווען יענעם בידיים, ס'איז נאר א גרמא אדער ס'איז נאר א גרמי, איז לויט די מאן דאמר אז מען איז נישט דן אין דעם, איז פשט א מסור דארף טאקע נישט באצאלן, איז לויט אים איז נישט דא קיין איבעיא. אלא כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר דיינינן דינא דגרמי, לויט די מאן דאמר וואס האלט אז מ'איז יא דן דינא דגרמי ממילא ווען איינער מסר'ט א צווייטן און יענער ווערט ניזוק דארף ער באצאלן, איז דא דא א שאלה עשו תקנת נגזל במסור דמשתבע ושקיל או לא, פשט וואס איז טאמער מ'ווייסט נישט וויפיל איז געווען די היזק, די שאלה איז צו מ'זאגט דא אויך תקנת נגזל אז יענער קען שווערן צו נישט, תיקו, זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער ההוא גברא,

אז לויט רבי יהודה איז דא תקנות נגזל, דהיינו ביי טמון קען דער מענטש וואס האט באהאלטן זאכן שווערן וויפיל ער האט באהאלטן, יעצט דאס איז לויט רבי יהודה, וואס טוט זיך לויט די חכמים? איז לויט די חכמים נארמאל צאלט מען נישט אויף טמון, אבער אזוי מ'האט געזען ביי אונזער משנה אז דאס איז אלץ ווען א מענטש האט אנגעצינדן א פייער ביי זיך ס'האט זיך צושפרייט ביי יענעם, וואס איז אבער ווען איינער צינדט אן א פייער ביי יענעם אליין, ער צינדט אונטער יענעמ'ס בירה, איז דא זענען די חכמים אויך מודה מ'דארף צאלן אויף טמון? קומט אויס אז לויט די חכמים ביי אזא ציור זענען די חכמים אוודאי אויך מודה זיין אז ס'דא א תקנת נגזל אז דער מענטש קען שווערן וויפיל ער האט געהאט באהאלטן ביי זיך אין פאלאץ, און די בעל האש דארף אים באצאלן אויף דעם, איז אויב אזוי לכאורה די זעלבע זאך דא מיטן כספת, דער וואס האט געשטויסן דעם כספת, ער דארף אים צאלן אויב יענער וועט שווערן און זאגן וויפיל איז געווען אינעם כספת, אמר ליה האט אים רב אחא געענטפערט אדער רב אשי געענטפערט, אי דקא טעין זוזי הכי נמי, פשט אוודאי איז דא דא א תקנת נגזל, דער בעל הכספת קען שווערן, וויפיל געלט ער האט געהאט אינעם כספת, אבער וואס הכא במאי עסקינן דקא טעין מרגניתא, וואס איז דער פראבלעם? דא שרייט ער נישט ער האט געהאט געלט אינעם כספת, ער שרייט ער האט געהאט דא בריליאנטן, פערל שטיינער, מאי דא וואס די דין? מי מנחי אינשי מרגניתא בכספתא או לא, דא דא א שאלה צו טאקע די דרך פון א מענטש אריינצולייגן פערל שטיינער אין א כספת צו נישט, יעצט ווי תוס' לערנט די שאלה, אז די איבעיא דא איז נישט צו די דרך איז אריינצולייגן צו די דרך איז נישט אריינצולייגן פשט ס'האט מיט טמון דא, ס'האט נישט מיט טמון גארנישט, ס'האט נישט צו מ'גלייבט אים צו גארנישט, די שאלה איז אויב די דרך איז נישט אריינצולייגן בריליאנטן אין א כספת, האלט תוספות אז אפילו טאמער ס'וועט זיין עדים אז ס'איז געווען בריליאנטן אין דעם כספת, איז דער וואס האט געשטויסן וועט נאכאלץ נישט דארפן צאלן, פארוואס? ווייל היות ס'איז נישט די דרך אריינצולייגן בריליאנטן דא, קען דער מזיק זאגן פארן ניזוק, מיך איז נישט בייגעפאלן אז דו טוסט אזעלכע צודרייטע זאכן אז דו לייגסט אריין בריליאנטן אין א כספת, און ממילא דארף איך דיר נישט באצאלן. תיקו, זאגט די גמרא, ס'בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב יימר לרב אשי, האט רב יימר, געזאגט צו רב אשי, טעין כסא דכספא בבירה מאי, וואס איז טאמער, איינער טענה'ט אז ער האט געהאט א זילבערנע בעכער ביי זיך אין פאלאץ, און די פאלאץ האט זיך פארברענט, און יעצט שווערט ער, אז ער האט געהאט דא א זילבערנע בעכער און אז יענער זאל צאלן, וואס די דין? אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט, חזינא, מ'דארף בודק זיין אי איניש אמיד הוא, טאמער איז א געזעצטע מענטש א רייכע מענטש, דאית ליה כסא דכספא, וואס שטימט אז ער האט א זילבערנע בעכער, אי נמי איניש מהימנא אדער איז א באגלייבטע מענטש, דמפקדי אינשי גביה אז מענטשן זענען מפקד ביי אים טייערע זאכן, משתבע ושקיל אוודאי קען ער שווערן, און מען דארף אים באצאלן, אבער ואי לא, לאו כל כמיניה טאמער איז נישט א רייכע מענטש ער איז אויך נישט קיין באגלייבטע מענטש, איז קען ער נישט סתם שרייען אז ער האט דא טייערע זאכן וואס יעדער ווייסט אז ס'שטימט נישט אז ער האט, אפילו אז ער וועט שווערן, דארף מען אים אויך נישט באצאלן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר ליה רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי, מה בין גזלן לחמסן, וואס איז די חילוק צווישן א גזלן און א חמסן, די מפרשים מוטשען זיך וואו ס'קומט דא אריין די סוגיא, על כל פנים אמר ליה, ענטפערט ער אים, חמסן יהיב דמי, גזלן לא יהיב דמי, פשט א גזלן איז איינער וואס גזל'ט פון יענעם א זאך, א חמסן

הא דלא אמר רוצה אני, פשט, ווען איינער צווינגט א צווייטן עפעס צו פארקויפן און יענער איז מסכים, מסכים, הייסט אוודאי די מכירה א מכירה, א חמסן קען מען אים נישט רופן, טאמער אבער יענער נישט מסכים, ער שרייט אין פנים אריין איך האלט נישט דערביי און אף על פי כן צווינגט אים יענער דאס צו געבן און ער באצאלט אויף דעם, דא הייסט ער א חמסן, דאס אוודאי הייסט נישט קיין מכירה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק, טאמער איינער האקט מיט א האמער עס פליעט ארויס א פינק און עס איז מזיק א צווייטן חייב דארף מען באצאלן אויפן היזק און ווי שטייט אין מפרשים אפילו אז די מענטש האט געהאקט מיטן האמער אין א רשות היחיד און די פינק איז ארויסגעפלויגן א רשות הרבים איז ער אויך מחויב צו באצאלן אויפן היזק ווייל ער דארף אויפפאסן אז דאס זאל נישט געשען זאגט די משנה ווייטער און דאס האבן מיר שוין געזען באריכות גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים א גמל וואס איז געווען אנגעפילט מיט פשתן, און ס'איז אריבער א רשות הרבים, ונכנס פשתנו לתוך החנות, און די פשתן איז געווען אזוי פיל אז ס'איז אריין אין א געשעפט אריין, ודלקו בנרו של חנווני, און אינעם געשעפט איז געווען א לעכטל, און די לעכטל האט אנגעצינדן דעם פשתן, והדליק את הבירה, און שפעטער איז די גמל ווייטער געגאנגען, און די פייער האט זיך אנגעכאפט אין א בירה, איז בעל גמל חייב, דארף דער בעל גמל צאלן אויפן היזק, ווייל ער האט נישט געטארט אנלאדענען זיין גמל מיט אזוי פיל פשתן עד כדי כך, ער זאל אריינגיין אין א געשעפט און אונטערגעצינדן ווערן, אבער הניח חנווני נרו מבחוץ, טאמער די חנווני א געשעפטסמאן האט געלאזט א לעכטל אינדרויסן, און דא האט זיך אנגעכאפט יענעמס א פשתן איז דא החנווני חייב, דארף דער חנווני באצאלן ווייל ער האט נישט קיין רשות צו לייגן קיין לעכטעלעך אינדרויסן, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט בנר חנוכה פטור, ווען עס קומט צו נר חנוכה מעג מען דאס לייגן אינדרויסן, און ממילא טאמער ס'איז געשען א היזק איז די בעל הנר פטור ווייל ער האט געהאט רשות צו לייגן דארט זיין לעכט. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבינא משמיה דרבא, שמע מינה מדרבי יהודה, פון רבי יהודה קען מען זעהן אז נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה, אז לכתחילה איז די מצוות נר חנוכה צו לייגן די לעכטל ווייניגער פון צען טפחים פון די ערד, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך, למעלה מעשרה, ווייל טאמער לכתחילה קען מען עס לייגן אויך העכער צען טפחים, איז אמאי אמר רבי יהודה נר חנוכה פטור, לימא ליה הוה ליה לאנוחה למעלה מגמל ורוכבו, וואלט די בעל הגמל געקענט האבן א טענה אויף יענעם וואס לייגסטו דיין חנוכה לעכט אזוי נידעריג לייג עס העכער, אלא לאו שמע מינה, מצוה להניחה בתוך עשרה, נאר פון דעם זעט מען אז ס'איז א מצוה דאס צו לייגן נידעריג בתוך עשרה. אמרי, האבן די חכמים געזאגט לא, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם אימא לך אפילו למעלה מעשרה, קען אוודאי זיין אז לכתחילה קען מען עס לייגן העכער צען, אבער מאי אמרת איבעי לך לאנוחה למעלה מגמל ורוכבו, אויף דעם טענה וואס די בעל הגמל האט האסטו עס געדארפט לייגן העכער? ניין, כיוון דבמצוה קא עסיק כולי האי לא אטרחוה רבנן. פשט קען זיין אז עס איז נישט לכתחילה אפשר נישט דא קיין שום ענין דאס צו לייגן למטה מעשרה. אבער וואס? היות וואס ס'איז א מצוה איז חזל האבן נישט גוט מטריח געווען פאר א מענטש ער זאל לייגן די לעכט צו הויעך ווייל אז מ'וועט אים מטריח זיין איז די נעקסטע מאל וועט ער בכלל נישט צינדן קיין לעכט. איז דערפאר קען נישט דער ניזוק האבן א טענה פארוואס ער האט געלייגט נידעריג, נישט ווייל ס'איז עפעס א מצוה לכתחילה אזוי, נאר ווייל חזל האבן נישט מטריח געווען אז דער מענטש זאל לייגן דעם לעכטל הויעך. פירט די גמרא אויס, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום, נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה, טאמער מ'האט עס געלייגט העכער צוואנציג אמה, איז דא זיכער אז ס'איז פסולה, ס'איז פסול אז מ'קען דאס נישט זען, כסוכה כמבוי אזוי ווי א סוכה העכער צוואנציג אמה, און אזוי ווי א מבוי וואס מען לייגט א קורה העכער צוואנציג אמה איז פסול איז דא אויך איז עס פסול הדרן עלך הכונס הדרן עלך הכונס הדרן עלך הכונס זאגט די הייליגע משנה ווייטער איז אזוי איידער מען הייבט אן לערנען די קומענדיגע פרק עמיר אויסרעדן אפאר פסוקים פון פרשת משפטים איז אזוי פרשת משפטים קאפיטל כא פסוק לז די לעצטע פסוק פונעם פרק שטייט אין פסוק אזוי כי יגנב איש שור או שה, טאמער איינער גנב'עט א שור אדער א שה, וטבחו או מכרו, און נאכן גנב'ענען שעכט ער דאס אדער פארקויפט דאס, איז דא א שפעציעלע דין פון ד' וה', אז חמשה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה, פשט טאמער איז די מעשה געווען מיט א שור, דארף ער צאלן פינף, טאמער איז די מעשה געווען מיט א צאן, מיט א שה, דארף ער צאלן פיר, דארף פיר מאל אזויפיל וויפיל ער האט געגנב'עט, דאס איז ביי א שור ושה. זאגט יעצט. די פסוק ווייטער די נעקסטע פסוק אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת טאמער א גנב ברעכט זיך אריין ביי איינעם און יענער זעט אז סקומט אריין א גנב און ער הרג'ט דעם גנב איז אין לו דמים איז הייסט ער נישט א רוצח ווייל הבא להרגך השכם להרגו יענער איז געקומען שטילערהייט אוודאי איז יענער געווען גרייט צו הרג'נען איז דא אויך מעגסטו יענעם הרג'נען אבער אם זרחה השמש עליו דמים לו רשי זאגט זרחה השמש עליו ווי מיר זעהן אין די גמרא מיינט טאמער ס'איז קלאר ווי די טאג אז יענער גייט דיר נישט הרג'נען ווי למשל א טאטע ברעכט זיך אריין ביי א זון, א טאטע וועט קיינמאל נישט הרגען א זון, טאר נישט די זון הרגען דעם טאטן, טאמער ער הרגעט אים איז ער א רוצח, זאגט דער פסוק שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגניבתו, דא טאקע טאמער דער גנב האט גע'גנב'עט דארף ער צאלן, און ער האט נישט צו באצאלן איז ווערט ווערט ער פארקויפט ווייל ער האט גע'גנב'עט, פארקויפט מען אים אלס קנעכט און מיט די געלט צאלט מען, זאגט דער פסוק ווייטער אם המצא תמצא בידו הגניבה, טאמער מען האט געטראפן די גניבה, ביי דעם גנב איז משור עד חמור עד שה חיים שניים ישלם, נישט קיין חילוק וואס ער האט גע'גנב'עט דארף ער צאלן כפל, און דא זעט מען טאקע די דין פון כפל, און דאס איז טאקע דווקא ביי א גנב, א גנב דאס איז איינער וואס גנב'עט באהאלטענערהייט א גזלן, איינער וואס גנב'עט בגלוי איז דארט נישטא קיין דין כפל, על כל פנים די נעקסטע פאר פסוקים רעדן זיך פון איינער וואס צינדט אן א פייער פון די היזק פון אש, אין פסוק ו' שטייט אין פסוק אזוי, כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, טאמער איינער געט פאר א צווייטן כסף צו כלים וואס ס'זאל נאר נישט זיין יענער זאל אויפפאסן אויף דעם א שומר חינם, וגנב מבית האיש, און מ'האט גע'גנב'ט פונעם שומר'ס שטוב, איז אם ימצא הגנב, ישלם שניים, טאמער מ'פאקט דעם גנב, דארף דער גנב צאלן כפל, אבער אם לא ימצא הגנב, טאמער מ'טרעפט נישט דעם גנב, זאגט דער פסוק, ונקרב בעל הבית אל האלוקים, איז פשט, דער מפקיד וואס האט געגעבן דעם פיקדון פאר'ן שומר, זאגט פאר'ן שומר, דו טענה'סט מ'האט גע'גנב'ט, קום אין בית דין אריין, קום אין בית דין אריין שווערן אז מען האט עס טאקע גע'גנב'עט, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו טאמער ער קען טאקע שווערן אז ער האט נישט צוגערירט די פקדון און מען האט עס גע'גנב'עט, דעמאלטס איז ער פטור פון צו באצאלן, א שומר חינם איז פטור בגניבה ואבידה. זאגט אבער דער פסוק, על כל דבר פשע, וואס איז טאמער ער איז א פושע? פשט, די שומר חינם איז א ליגענער, די שומר חינם זאגט ער האט עס אז מען האט עס גע'גנב'עט. אין אמת'ן אריין האט מען עס נישט געגנב'עט, נאר ער אליין האט עס געגנב'עט, ער אליין האט עס געהאלטן, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, סיי אויף א שור, א חמור, א שה, אדער אויף א קלייד, על כל אבידה, אדער אויף יעדע אבידה, אשר יאמר כי הוא זה, וואס קומט אן עד, און די עד שרייט, דו האסט עס, דו שומר, עס ליגט ביי דיר, קיינער האט עס קיינמאל נישט געגנב'עט, איז עד האלוקים יבוא דבר שניהם, איז פשט, דא האמיר עדים וואס זאגן אז די שומר האט עס געגנב'עט, די שומר לייקענט, איז ברענגט מען זיי ביידע אין בית דין אריין, אשר ירשיעון אלקים ישלם שניים לרעהו, און דער וואס איז גערעכט דארף צאלן כפל, פשט, טאמער די עדים זענען טאקע גערעכט אז דער שומר איז א שקרן ער האט סתם געשוואוירן אז מען האט עס געגנבעט אין אמת'ן האט מען עס נישט געגנבעט דאס ווערט גערופן א טוען טענת גנב איז דארף דער שומר צאלן כפל, און טאמער מען איז מזים די עדים טאמער די עדים זענען ליגענערס דארפן זיי צאלן כפל, דאס איז פשטות די פשט דא אין פסוק, און מען וועט זען דא אין די משנה און די גמרא איז בהמשך וויאזוי מען דרשנ'ט די פסוקים, איז אזוי, זאגט יעצט די משנה,

אזוי ווי שטייט אין פסוק כי יגנב איש שור או שה טבחו מכרו וגומר, פירט די משנה אויס, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, טאמער איינער האט געגנבעט און א צווייטער האט געגנבעט פונעם גנב, איז דער צווייטער דארף נישט צאלן כפל, און די זעלבע זאך ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה, איינער וואס האט טובח געווען אדער מוכר געווען עפעס וואס יענער האט שוין געגנבעט דארף ער אויך נישט צאלן ד' וה', און ווי רש"י זאגט, מ'לערנט עס ארויס פון דעם שטייט וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, איינער וואס גנבעט פון א גנב, האט נישט די דין פון א גנב וואס ער דארף נישט צאלן כפל ער דארף נישט צאלן ד' וה'. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה אז כפל איז זיך נוהג ביי אלעמען, תשלומי ד' וה' איז נאר ביי שור ושה, זאגט די גמרא, ואילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בין בטוען טענת גנב, ומידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד לא קתני, פשט אזוי, אונז האמיר געזעהן אין די פסוקים, ס'דא א גנב, וואס א גנב וואס מ'פאקט אים דארף צאלן כפל, חוץ דעם איז דא א טוען טענת גנב, א שומר וואס שווערט זיך אז מ'האט גע'גנב'ט פון אים און שפעטער פאקט מען אים אז ער האט ליגנט געזאגט, דארף אויך צאלן כפל. יעצט, דער דין פון כפל, איז פשט, ס'איז דא סיי ביי גנב, סיי ביי טוען טענת גנב, יעצט וואס טוט זיך מיט תשלומי ד' וה'. לכאורה, טאמער דאס איז נאך א חילוק צווישן א גנב און א טוען טענת גנב, וואלט די משנה געדארפט זאגן, די משנה וואלט געדארפט זאגן מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ד' וה', אז כפל איז דא סיי ביי א גנב סיי ביי א טוען טענת גנב און ד' וה' איז נאר דא ביי א גנב נישט ביי א טוען טענת גנב און די משנה זאגט עס נישט און ממילא זאגט די גמרא מסייע ליה לרב חייא בר אבא פון דא איז א ראיה צו רב חייא בר אבא דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה פון דא איז טאקע א ראיה אז ס'איז טאקע נישט קיין חילוק אז אזוי ווי ס'איז דא ד' וה' ביי א גנב, איינער וואס גנב'עט א שור ושה, ער שעכט עס, ער פארקויפט עס, דארף ער צאלן ד' וה', איז די זעלבע זאך א טוען טענת גנב, א שומר וואס מ'האט אים געגעבן א שור אדער א שה, און ער טענה'ט אז מ'האט עס געגנב'עט און ער שווערט זיך מ'האט עס געגנב'עט, און שפעטער פאקט מען אים אז ער האט עס פארקויפט אדער ער האט עס גע'שחט'ן, דארף ער אויכעט צאלן ד' וה', דאס איז מדייק פון אונזער משנה. זאגט די גמרא איכא דאמרי, ס'איז דא וואס האבן געלערנט אביסל אנדערש דא דעם סוגיא, אז לכאורה לימא מסייע ליה לרב חייא בר אבא, פשט, לויט די מהלך האט די גמרא געוואלט א ראיה ברענגען פון די משנה צו רב חייא בר אבא דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה, איז אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל מי קתני אין בין, מרובה קתני, תנא ושייר, פשט ווען ס'וואלט געשטאנען אין משנה אין בין תשלומי כפל לתשלומי ד' וה' איז נישטא קיין שום חילוק, נאר די חילוק וואס די משנה זאגט, דעמאלטס קענסטו טאקע א ראיה ברענגען אז ס'איז נישטא נאך חילוקים, אבער ס'שטייט נישט אזוי, ס'שטייט סך הכל מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמישה, קען אבער אוודאי זיין ס'דא נאך זאכן וואס כפל איז מער ווי ד' וה', און ממילא פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה שמדת תשלומי כפל נוהגת, סיי ביי א זאך וואס איז יש בו רוח חיים סיי ביי א זאך וואס איז אין בו רוח חיים, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, ווי ווייסט מען טאקע די דין פון כפל, אז כפל איז זיך נוהג ביי אלע מיני זאכן, ענטפערט די גמרא דתנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, איז אזוי, שטייט אין פסוק, אויף תשלומי כפל על כל דבר פשע, יעצט אוודאי די פסוק גייט ארויף אויף טוען טענת גנב, ווי מ'האט געזען פריערט אין די פסוקים, די פסוק זאגט על כל דבר פשע, אז טאמער די שומר האט פושע געווען, פשט מ'האט אים געפאקט ביים ליגנט, אז ער טענה'ט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן אין אמת'ן אריין איז עס ביי אים, זאגט די פסוק דארט על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, איז אויף דעם זאגט די פסוק ישלם שניים לרעהו, איז דרש'נט די ברייתא אזוי על כל דבר פשע איז א כלל, פשט על כל דבר פשע איז משמע אז נישט קיין חילוק וואס די טוען טענת גנב האט פושע געווען, אויף יעדן פשיעה וואס ער האט נאר גע'גנב'עט, אויף אלעס צאלט מען כפל, שפעטער שטייט על שור, על חמור, על שה ועל שלמה. איז א פרט, שפעטער שטייט נאכאמאל על כל אבידה, חזר וכלל. קומט אויס אונז האבן דא א כלל ופרט וכלל, ביי כלל ופרט וכלל ווייסט מען דאך אי אתה דן אלא כעין הפרט, אז מען קען דא מרבה זיין אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, און ממילא איז מען טאקע מרבה אלע מיני זאכן, אז מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. אזוי ווי די אלע פרטים וואס שטייען דא זענען דברים המטלטלים וואס גופן ממון, באלד וועט מען זעהן וואס קומט מוציא זיין, איז יעדע דבר המטלטל וגופו ממון איז דא ביי דעם כפל, יצאו, דאס קומט מוציא זיין קרקעות שאין מטלטלין, א קרקע נישט קיין מטלטלין, איז ביי קרקע טאקע נישט דא קיין כפל טאמער האט עס געגנבעט, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, עבדים זענען דאך הוקשו לקרקעות, רש"י ברענגט דעם פסוק והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה זאגט דער פסוק אויף עבדים איז הוקשו לקרקעות איז ביי זיי איז אויך נישט דא קיין כפל, יצאו שטרות, שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון, טאמער איינער גנב'עט שטרות דארף ער נישט צאלן כפל ווייל ס'נישט גופן ממון, און יצא הקדש ווייל רעהו כתיב, הקדש איז ביי הקדש איז סתם אזוי נישט דא קיין כפל, ווייל ס'שטייט ישלם שניים לרעהו, הקדש ווערט נישט גערופן רעהו איז ביי דעם איז אויך נישט דא קיין כפל, איז דאס איז די מקור אז כפל איז זיך נוהג ביי אלע מיני זאכן. איי פרעגט די גמרא, און מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות לא, פשט, די דוגמאות וואס די פסוק זאגט שור חמור שה, דאס אלע זאכן וואס טאמער ס'איז טויט די נבילה איז מטמא במגע ובמשא, איז זאג אז נאר אזעלכע זאכן וואס די נבילה איז מטמא במגע ובמשא, ביי דעם איז טאקע דא כפל אבער עופות וואס א עוף איז נישט מטמא במגע ובמשא איז אפשר דארט נישט, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט ומי מצית אמרת הכי, והא שלמה כתיב שטייט דאך אין פסוק שלמה, שלמה איז א בגד, איז א שלמה איז נישט מטמא במגע ובמשא דו זעסט אז ביי שלמה איז דא כפל איז ביי עופות אויכעט זאגט אבער די גמרא ניין דאס איז נישט ריכטיג ווייל אמרי אנן בבעלי חיים קאמרינן אונז רעד מען דא פון בעלי חיים אימא און ממילא זאל איך זאגן אזוי בבעלי חיים דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אין דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא לא דהא כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשיה דרשינן ליה אבל עופות לא, פשט ווען ס'איז דא א כלל ופרט וכלל מיט אסאך פרטים אינדערמיט, קוקט מען עס נישט אן ווי איין גרויסע כלל ופרט וכלל, נאר אויף יעדן פרט, זאג איך, באזונדער, כאילו דאס איז א באזונדערע כלל ופרט וכלל, פשט יעדע פרט קומט דא מוסיף זיין נאך זאכן וואס זענען כעין הפרט, און ממילא די בעלי חיים וואס שטייט דא אין די תורה, שור, חמור, שה, דאס זענען אלע זאכן וואס נבלתן מטמא במגע ובמשא, און ממילא האב איך מרבה זיין אלע מיני בעלי חיים וואס נבלתן מטמא במגע ובמשא, און עופות נישט. שלמה דאס איז דאך א באזונדערע זאך דאס האט נישט קיין שייכות אהער, איז פארוואס טאקע איז מען מחיוב צו צאלן כפל אויף עופות אויכעט? ענטפערט די גמרא ווייל אם כן נכתוב רחמנא חד פרטא, פשט, טאמער ביסט גערעכט אז די תורה וויל נאר מרבה זיין אזעלכע סארט בעלי חיים וואס זענען מטמא במגע ובמשא, וואלט די תורה געקענט שרייבן נאר איין פרט, אדער שור אדער חמור אדער שה, פארוואס שטייט אלע דריי? איז אוודאי קומט עס אויך מוסיף זיין עופות. איי פרעגט די גמרא וואס עפעס? הי נכתוב רחמנא, וועלכע ווילסטו די תורה זאל שרייבן? אי כתב רחמנא שור, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען שור, הוה אמינא קרב לגבי מזבח אין, שאין קרב לגבי מזבח לא, אז נאר אזא בהמה אזוי ווי א שור וואס איז קרב לגבי מזבח, נאר ביי דעם איז דא כפל ביי אנדערע זאכן נישט. ווייטער ואי כתב רחמנא חמור, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען חמור, הוה אמינא קדוש בבכורה אין, שאין קדוש בבכורה לא, וואלט איך געזאגט דווקא א חמור וואס איז קדוש בבכורה דארט איז דא כפל אבער אנדערע סארט בעלי חיים נישט. יעצט נאך דעם וואס שטייט חמור ווייס איך שוין אז אלע בהמות זענען קדוש בקדושת בכורה זענען איז דא ביי זיי א חיוב כפל איז אויב אזוי וואס שטייט שור איז אז ס'שטייט שור קען איך מרבה זיין אנדערע מיני בעלי חיים אויכעט וועלכע מיני בעלי חיים בעלי חיים זענען גלייך צום שור און צום חמור אז וואס אז נבלתו מטמא במגע ובמשא אבער מהיכי תיתי אויכעט צו מרבה זיין עופות איז אויף דעם זאגט די גמרא אמרי אם כן נכתוב רחמנא שור וחמור שה למה לי ווייל אויב אזוי וואס קומט די שה זאגן איז פון שה קומט מען מרבה זיין שמע מינה לאתויי עופות, שה איז מרבה עופות. איי פרעגט די גמרא, ואימא לאתויי עופות טהורים דומיא דשה דמטמא בגדים אבית הבליעה, אבל עופות טמאים דלית בהו טומאה דלא מטמא בגדים אבית הבליעה לא, פשט ביסט גערעכט, פון שה קען מען מרבה זיין נאך זאכן, דהיינו עופות, ווייל בעצם וואס דארף שטיין שה, איך ווייס שוין אלעס, פון שור און חמור איז שה טאקע מרבה עופות, אבער ס'איז דא צוויי מיני עופות, ס'דא עופות טהורים, ס'דא עופות טמאים, א עוף טמא איז נישט מטמא אינגאנצן, א עוף טהור איז מטמא בגדים אבית הבליעה פשט אז ווען איינער שלינגט אראפ א נבלת עוף טהור ווערט ער מיט זיינע בגדים טמא און ממילא אז מ'גייט דא עפעס מרבה זיין פון שה האב איך מרבה זיין א זאך וואס איז גלייך צום שה א שה איז מטמא במגע ובמשא א א נבלת עוף טהור איז מטמא בגדים אבית הבליעה וואס דאס איז אביסל דומה צום שה דאס האב איך מרבה זיין אבער א עוף טמא מהיכי תיתי אז דו קענסט דא מרבה זיין אז אויף א עוף טמא איז אויך דא כפל און ממילא ענטפערט טאקע די גמרא אז מ'לערנט נישט ארויס כפל איבעראל פון א כלל ופרט וכלל נאר וואס דען? כל ריבויא הוא! פשט מען לערנט ארויס פון א ריבוי, שטייט על כל דבר פשע פונעם כל אליין דאס איז א ריבוי, וואס פון דעם איז מען מרבה אלע מיני זאכן אז אויף אלע זאכן איז דא כפל, ס'איז אינגאנצן נישט קיין כלל ופרט וכלל, און נאך מער, ס'דא מפרשים וואס זאגן אז פשט אין די תירוץ דא פון די גמרא איז נאך מער, און אזוי איז אביסל מבואר בהמשך הסוגיא, אז נישט פשט די כל אליין איז א ריבוי, נאר די גמרא זאגט אז מען דרש'נט נישט די פסוק אויף אן אופן פון כלל ופרט וכלל, נאר מען דרש'נט די פסוק אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט ריבוי, וואס כידוע איז דא א באקאנטע מחלוקת וויאזוי דרש'נט מען די תורה, דארט ווי די תורה זאגט א כלל, שפעטער א פרט, אדער פרטים, און שפעטער נאך א כלל, צו מען קוקט עס אן ווי א כלל ופרט וכלל, אדער מען קוקט עס אן ווי א ריבוי מיעוט ריבוי. איז מ'עט זעהן באריכות בהמשך הסוגיא די חילוקים, און ס'איז דא לפעמים אפילו די מאן דאמרים וואס דרש'נען נארמאל כלל ופרט וכלל, איז דא לפעמים וואס זיי דרש'נען ריבוי מיעוט ריבוי, אבער על כל פנים א גרויסע חילוק איז דא, אז דער וואס דרש'נט כלל ופרט וכלל, איז ווען ס'שטייט א כלל ופרט וכלל אין די תורה, איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, פשט מען קען דא מרבה זיין כל מיני זאכן וואס זענען כעין הפרט, דאס איז אבער נאר טאמער מען דרשנ'ט כלל ופרט וכלל, און טאקע דא וועט זיך עס נישט אויסארבעטן, דא טאמער מען דרשנ'ען כלל ופרט וכלל קען מען נאר מרבה זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט און ממילא האט מען נישט קיין לימוד אויף אן עוף טמא וואס עוף טמא איז נישט כעין הפרט, אבער ווען מען דרשנ'ט דא מיט א ריבוי מיעוט ריבוי, איז ביי ריבוי מיעוט ריבוי קען מען מרבה זיין אלעס, חוץ זאכן וואס זענען אינגאנצן נישט דומה צום פרט, איז טאמער מען דרשנ'ט ריבוי מיעוט ריבוי קען מען אוודאי אויך מרבה זיין א עוף טמא און אזוי אויך אנדערע זאכן, און דאס איז טאקע דא די תירוץ אין די גמרא.